מסכת עירובין דף ע' עמוד ב' די שיעור הייבט זיך אן עמוד א' די לעצטע שורה. זאגט די הייליגע גמרא בעי מיניה רבא מרב נחמן, דער אמורא רבא פרעגט א שאלה פון זיין רבי'ן רב נחמן, יורש מהו שיבטל רשות, וויאזוי איז די דין אויב א מענטש שטארבט אין שבת, און דער מענטש וואס איז געשטארבן האט נישט געמאכט פאר שבת קיין עירוב און ער האט אויך נישט געמאכט קיין ביטול רשות, אזוי אז מען האט נישט געטארט טראגן אין דעם חצר, איז די שאלה יעצט צו דער יורש וואס נעמט אים איבער קען מבטל זיין זיין רשות פאר די אנדערע מענטש וואס וואוינט יעצט אין די חצר אז יענער זאל מעגן טראגן פון זיין הויז צום חצר, און די סיבה פארוואס רש"י זאגט אז דא רעדט מען אז מען האט נישט געמאכט קיין עירוב פאר שבת און אויך נישט קיין ביטול רשות איז, ווי תוספות רעדט שוין אויס, ווייל טאמער האט ער, דער טאטע זיינער, שוין געמאכט א עירוב פון פאר שבת, וועלן מיר דאך שוין באלד זעהן אויף עמוד ב' אז די הלכה איז אז וויבאלד אין דעם חצר האט מען שוין געמעגט מקצת שבת אביסל פונעם שבת האט מען געמעגט דארטן טראגן מעג מען שוין דארטן טראגן א גאנצע שבת און ממילא דארף מען שוין נישט צוקומען אז די קינד זאל מבטל זיין זיין רשות און די זעלבע זאך אפילו אויב די טאטע האט נישט געמאכט קיין עירוב לאמיר זאגן אז זיין טאטע אליין האט שוין מבטל געווען זיין רשות פאר דעם אנדערן שכן מיינט דאך דאס אז אנפאנג שבת ווילאנג די טאטע האט געלעבט האט דאך דער שכן שוין געמעגט טראגן דארטן פון זיין הויז צום חצר, און אפילו יעצט איז ער געשטארבן, זאג איך שוין אז וויבאלד א מקצת שבת איז געווען מותר צו טראגן מעג מען שוין דארט טראגן א גאנץ שבת און איך דארף נישט צוקומען צום ביטול רשות פונעם קינד, אלא מאי מוז מען דא רעדן אז מען האט נישט געמאכט קיין עירוב און נישט קיין ביטול רשות, אזוי אז מען האט נישט געטארט דארטן טראגן אין דעם חצר אנפאנג שבת, און יעצט איז די שאלה צו דער קינד קען מבטל זיין זיין רשות פארן שכן. און דא גיימיר אריבער צו דף ע' עמוד ב'. וואס זענען די צוויי צדדים פון דער בעיא? וועלן מיר אויסשמועסן קודם אויסנווענדיג די צד פארוואס ער זאל נישט קענען מבטל זיין רשות, האמיר דאך שוין אויבן געלערנט, אויף דף ס"ז, אז די חכמים האבן נאר איינגעפירט די ענין פון ביטול רשות אויף אזא פלאץ וואו מען וואלט ווען געקענט מאכן א עירוב פאר שבת און טראגן דורך די עירוב, און ווען מען האט נישט געמאכט קען מען מבטל זיין די רשות. און אויף דף ס"ז איז שוין די גמרא געבליבן אזוי אז די נקודה האלט יעדער איינער, ס'איז דא א אנדערע אמורא וואס האט געהאלטן אז ס'מוז זיין צוויי תנאים אז דער וואס מאכט די ביטול רשות מוז זיין אז ער אסר'ט די רשות אויף זיין חבר און אז ער וואלט געקענט מאכן אן עירוב, אבער אפילו ר' יוחנן וואס האלט אז ס'מוז נישט זיין ביידע תנאים, איין תנאי מוז יא זיין אז מען זאל מוזן האבן געקענט מאכן א עירוב פאר שבת און אז מען האט נישט געמאכט דעמאלטס קען מען מבטל זיין די רשות, לפי זה קומט אויס אז דער קינד דער יורש, ער וואלט נישט געקענט מאכן א עירוב פאר שבת ווייל זיין טאטע האט דאך נאך געלעבט און ער האט בכלל נישט דא געהאט קיין זכות אין דעם חצר, און אויב ער קען נישט מאכן קיין עירוב קען ער אויך נישט מאכן קיין ביטול רשות, און דאס שמועסט אויס די גמרא, היכא דאי בעי לערובי מאתמול מצי מערב, אזא מין מענטש וואס ווען ער וואלט נעכטן געוואלט מאכן א עירוב וואלט ער ווען געקענט מאכן א עירוב בטולי נמי מצי מבטל, זאג איך יעצט אויב מען האט נישט געמאכט קיין עירוב קען ער מבטל זיין זיין רשות אום שבת, ווער איז דאס? למשל זיין טאטע. וואס ער איז דאך געווען דער בעל הבית פאר שבת אויף די הויז, ער וואלט ווען געקענט מאכן עירוב, און ווען ער מאכט נישט, זאג איך אז ער קען מבטל זיין אום שבת זיין רשות, אבל האי, אבער דער יורש, כיוון דאי בעי לערובי מאתמול לא מצי מערב, ווען ער וויל ווען מאכן עירוב פון נעכטן קען ער ווען נישט, ווייל זיין טאטע האט דאך נאך געלעבט און ער האט נישט דא געהאט קיין שום רעכט, איז אויב אזוי לא מצי מבטל קען ער נישט יעצט אום שבת מבטל זיין זיין רשות אויך נישט. או דילמא אדער זאל איך זאגן יורש כרעיה דאבוה הוא, איינער וואס ירשנ'ט איז אזוי ווי די פיס פון זיין טאטע, דאס מיינט, אז ער נעמט איבער די רעכטן פון זיין טאטע, און פונקט ווי זיין טאטע אליין ווען ער לעבט ווען וואלט ער ווען געקענט מבטל זיין די רשות, איז דער יורש קען אויכעט. אמר ליה האט אים רב נחמן געענטפערט אני אומר מבטל, איך האלט אז דער זון קען יא ווייל יורש כרעיה דאבוה הוא, והני דבי שמואל תנו, און די אנדערע תלמידים פון שמואל, זיי האבן געלערנט אין א ברייתא אז אינו מבטל אז א יורש קען נישט מבטל זיין. אגב רב נחמן אליין איז אויך געווען א תלמיד פון שמואל. און לכאורה דארף מען דא אויסרעדן אז וויאזוי קען ר' נחמן וואס ער איז אן אמורא קריגן אויף א ברייתא, ס'שטייט דאך דא דבי שמואל תנו אז אין מבטל, לכאורה דארף מען דא ענטפערן דאס איז דאך באקאנט די גמרא אין סוף חולין אז יעדע ברייתא וואס איז נישט געלערנט געווארן אין די בית מדרש פון רב חייא ורב אושעיא איז נישט קיין פארלעסליכע ברייתא אז מ'זאל קענען פון דעם פרעגן א קשיא אויף אן אמורא, און אויב אזוי האט ר' נחמן געשפירט אז ער קען קריגן אויף די ברייתא ווייל ס'מוז נישט זיין קיין פארלעסליכע ברייתא. איתיביה האט רבא געפרעגט א קשיא אויף ר' נחמן, ווי קענסטו זאגן אז א יורש קען מבטל זיין רשות? אונז האמער געלערנט אין א ברייתא, זה הכלל, דאס איז די כלל, כל שמותר למקצת שבת הותר לכל השבת, יעדע חצר וואס מען האט געמעגט אין איר טראגן א חלק פונעם שבת, איז אפילו יעצט איז געשען א סיבה אז מען זאל מער נישט טארן טראגן דערין, זאג איך אז מען מעג שוין ווייטער טראגן א גאנצן שבת, באלד וועלן מיר זען א דוגמא אויף דעם. וכל שנאסר למקצת שבת, טאמער ס'איז פארקערט אז אין אנפאנג שבת האט מען דארט נישט געטארט טראגן, און אפילו יעצט איז געשען א סיבה אז מען וואלט לכאורה יא געדארפט מעגן טראגן דארטן, זאג איך שוין נאסר לכל השבת, איינמאל מען האט נישט געטארט טראגן אנפאנג שבת קען מען שוין נישט טראגן דעם איבעריגן שבת אויך נישט, חוץ ממבטל רשות. די איינציגסטע אויסנאם, אונז האמער א היכי תמצא אז אפילו אנפאנג שבת האט מען נישט געטארט טראגן אין א חצר, זאל מען יא מעגן טראגן די איבעריגע שבת, דאס איז ווען איינער האט נישט געמאכט קיין עירוב, לאמיר זאגן אלע בני החצר האבן געמאכט אן עירוב און איינער האט זיך נישט משתתף געווען, און יעצט אום שבת גייט יענער און ער איז מבטל זיין רשות פאר די איבריגע בני החצר, איז כאטשיג אנפאנג שבת ביז ער האט נישט געמאכט די ביטול רשות האט מען נישט געטארט דארט טראגן ווייל ער האט זיי גע'אסר'ט, אבער פון יעצט און ווייטער ביי מבטל רשות מעג מען יא טראגן. און די ברייתא זאגט נישט קיין הסבר פארוואס טאקע איז מבטל רשות אנדערש, אבער לכאורה דארף מען דא אויסרעדן, ווייל דארט ווי מען האט ווען געקענט מאכן פאר שבת אן עירוב האבן די חכמים מתקן געווען אז דארט ווי מען האט נישט געמאכט קען מען מאכן ביטול רשות, דאס וואס עס שטייט אז כל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת, העט מען באלד זען די דוגמאות וואס די גמרא וועט ברענגען אויף דעם, אז ס'רעדט זיך אויף אזא אופן וואס אנפאנג שבת וואלט נישט געווען קיין היתר דורך עירוב, ממילא קען מען עס יעצט נישט מתיר זיין אינמיטן שבת דורך ביטול רשות. אבער דארט ווי מ'האט געקענט אנפאנג שבת מאכן עירוב נאר מ'האט נישט געמאכט, דעמאלט זאג איך טאקע אז מיט ביטול רשות קען מען פון יעצט ווייטער יא טראגן. און נאך פאר די רבא קומט צו צו די קשיא, איז די גמרא מפרש כל שהותר למקצת שבת מותר לכל השבת, וואס מיינט דאס? כגון עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, עירב דרך חלון ונסתם חלון, די הלכה איז דאך אז ווען ס'דא צוויי שכנים וואס האבן א חצר איינער נעבן די אנדערע, און יעדע חצר האט זיך א באזונדערע ארויסגאנג צום רשות הרבים, אבער צווישן די צוויי חצרות קען מען אויכעט אריבער גיין ווייל ס'איז דא דארטן אדער א פתח, אדער א חלון וואס איז גרויס לכל הפחות פיר טפחים אויף פיר טפחים, איז די הלכה איז אויב זיי ווילן קענען זיי זיך מאכן א באזונדערע עירוב יעדע חצר, ווייל וויבאלד יעדער האט זיך א אייגענע ארויסגאנג צו רשות הרבים זענען זיי נישט משועבד איינער צום אנדערן, אבער אויב זיי ווילן קענען זיי אויכעט מאכן איין עירוב פאר ביידע חצרות וויבאלד ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'קען אדורך גיין פון איין חצר צום צווייטן אדער דורך די פתח אדער דורך די חלון, דאס מאכט אז מ'זאל קענען די צוויי חצרות מערב זיין אז מ'זאל מעגן דורכ'ן עירוב טראגן פון איין חצר צום צווייטן. איז וואס איז די דין אויב אין אנפאנג שבת איז געווען דארטן א פתח צווישן איין חצר און צווייטן וואס דורך דעם קען מען מאכן דעם עירוב אדער ס'איז געווען א חלון און יעצט אום שבת איז דער פתח אדער דער חלון פארשטאפט געווארן, לאמיר זאגן ס'איז ארויפגעפאלן דארטן עפעס א מפולת, א גאנצע הויפן מיט שטיינער, אזוי אז מ'קען נישט מער דורכגיין דורך איין חצר צום צווייטן, דער פתח איז פארשטאפט געווארן אדער דער פענסטער איז פארשטאפט געווארן. עס קומט אויס אז אנפאנג שבת האט מען געמעגט טראגן ווייל מ'האט געמאכט א עירוב ביידע חצרות, אבער יעצט אינמיטן שבת איז געשען א סיבה וואס לכאורה טאר מען שוין יעצט נישט טראגן פון איין חצר צום צווייטן ווייל דער גאנצע עירוב איז דאך געווען באגרינדעט אויף דעם, אז ס'איז דא דארטן א פתח אדער א חלון, פון דעסטוועגן דאך העט מען יא מעגן יעצט אריבערטראגן פון איין חצר צום צווייטן, דאס מיינט כל שהותר למקצת שבת, וויבאלד א חלק פונעם שבת איז דאך געווען מותר צו טראגן פון איין חצר צום צווייטן דורך די עירוב ווייל ס'איז דאך געווען דארטן אפן א פענסטער אדער א טיר, איז מותר לכל השבת האט מען יעצט א גאנצע שבת אפילו יעצט איז שוין אראפגעפאלן, ס'איז נישט דא קיין פתח אדער א חלון מער, מעג מען ווייטער טראגן, וויאזוי קען מען טראגן פון איין חצר צום צווייטן, למשל אריבערווארפן פון די הייעך העכער די וואנט, פון איין חצר צום צווייטן העט מען שוין מעגן ממשיך זיין א גאנצע שבת. פרעגט די גמרא זה הכלל וואס קומט דאס מרבה זיין? לכאורה וואלט געדארפט שטיין סתם אזוי כל שהותר למקצת שבת מותר לכל השבת, פארוואס דארף ער אנכאפן זה הכלל אז דאס איז א כלל אז אלעמאל זאג איך אזוי, איז משמע אז ער וויל דא עפעס מרבה זיין נאך א פאל וואס איז דא דערין א חידוש אז אפילו דארט זאג איך אויך דעם כלל. לאתויי דאס קומט פארמערן, מבוי שניטלו קורותיו או לחייו. א מבוי וואס מען האט געמעגט דארטן טראגן אין אנפאנג שבת אזוי ווי די דין איז דאך אז מען דארף אראפלייגן ביים ראש המבוי אדער א קורה פון איין וואנט צום צווייטן אדער א לחי דארף מען אויפשטעלן אין די זייט, די מבוי איז דאך ארומגענומען מיט דריי מחיצות און די קורה אדער די לחי איז אויף די פערדע מחיצה אין פארנט און דאס כשר'ט אז מען זאל מעגן דארטן ארום טראגן, איז אויב אינמיטן שבת איז אראפגעפאלן די קורה אדער די לחי מעג מען שוין ווייטער טראגן א גאנצן שבת. וויבאלד ס'איז געווען מותר מקצת השבת איז עס שוין מותר די איבריגע שבת אויכעט. און רש"י רעדט אויס אז פארוואס דארף מען האבן אויף דעם זה הכלל ווייל מ'וואלט ווען געזאגט פשוט כל שהותר למקצת שבת מותר לכל השבת וואלט איך נאכנישט געוויסט ביי די פאל אויך איך וואלט געזאגט עס גייט נאר ארויף אויף די פריעריגע פאל ביי נסתם הפתח וואס דארטן אפילו יעצט אינמיטן שבת איז סוף כל סוף די מחיצות זענען ווייטער דא די חצר זענען ארומגענומען מיט מחיצות פון אלע זייטן ס'פעלט נאר א זייטיגע תנאי אז מ'זאל נישט קענען דארט מאכן קיין עירוב, ווייל ס'נישט דא קיין טיר צווישן איין חצר און דעם צווייטן, וואלט איך געקענט מיינען אז נאר אין אזא פאל זאג איך אז וויבאלד אנפאנג שבת האט מען געמעגט טראגן מעג מען שוין ממשיך זיין, אבער דא וואס ס'פעלט א חלק פון די מחיצה ווייל די לחי אדער די קורה פארטרעט דאך די פערדע וואנט פון די מבוי, איז אפשר דא וואלט איך מער מחמיר געווען און געזאגט אז מ'קען נישט ממשיך זיין צו טראגן, פארדעם כאפט ער אן זה הכלל אז אלעמאל איז אזוי די כלל אפילו ביי די פאל דא וואס איז א גרויסע חידוש, אז ס'פעלט פון די מחיצה, די קורה, אדער די לחי איז אראפגעפאלן, איז אויך די כלל אז וויבאלד מ'האט געמעגט טראגן מקצת שבת מעג מען ממשיך זיין. יעצט גיימער צו די צווייטע העלפט ברייתא, כל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת כולה, ווי האמער אויף דעם א דוגמא, כגון צום ביישפיל, שתי בתים בשני צידי רשות הרבים. אויב ס'איז דא צוויי הייזער וואס זענען איינס אקעגן איבער ביי די צוויי זייטן פון די רשות הרבים דאס מיינט א רשות הרבים שניידט אדורך צווישן די צוויי הייזער, אזוי אז ווען שבת קומט אריין אוודאי טאר מען נישט ארויס טראגן צווישן די צוויי הייזער אויף די רשות הרבים ווייל דארט איז דאך א גאס, והקיפום נכרים מחיצה בשבת, און גוים האבן אוועק געשטעלט אויף די אנדערע צוויי זייטן א מחיצה אום שבת, די אלע וואס האבן א מאור המבואר קענען זען בילד נומער צוויי הונדערט פֿינף און דרײַסיק, וואס די הלכה איז דאך אז ווען מען מאכט א מחיצה אום שבת אפילו ווען א איד האט עס געטון וואס דאס איז קעגן די הלכה און אפילו ווען ער האט עס געטון במזיד איז עס א כשר'ע מחיצה. און ס'ווערט יעצט די גאנצע פלאץ אינצווישן די צוויי הייזער ווערט א געהעריגע רשות היחיד ס'איז כאילו ווי מ'האט יעצט געמאכט א חצר פאר די צוויי הייזער איז כאטשיג מן התורה איז דאך די פלאץ יעצט א געהעריגע רשות היחיד און לכאורה וואלט ווען געדארפט העלפן דא אז איינער פון די צוויי בעלי בתים פון די הייזער זאל פאר דעם אנדערן מבטל זיין זיין רשות אין דעם חצר און יעצט וועט די גאנצע חצר באלאנגען נאר פאר יענעם און אויב אזוי וועט כאטשיג יענער מעגן ארויסטראגן פון זיין הויז צו דעם חצר דא גילט די כלל אז וויבאלד אין אנפאנג שבת איז דאך געווען דארטן אסור צו טראגן אויף די פלאץ ווייל ס'איז דאך געווען א רשות הרבים, זאג איך כל שנאסר למקצת השבת בלייבט עס שוין אסור פאר א גאנץ שבת אויך. און די הסבר דערפאר איז ווייל מען קען נישט מאכן קיין ביטול רשות אום שבת נאר אויב פאר שבת וואלט מען ווען געקענט מאכן א עירוב. און אזוי ווי דא איז דאך דער חצר נאכנישט געווען פאר שבת, ס'איז דאך געווען א רשות הרבים, מ'איז דאך נישט שייך געווען דארט צו מאכן א עירוב, קען מען נישט יעצט אינמיטן שבת גיין מבטל זיין די רשות? רשי רעדט אויס אז די גאנצע זאך וואס מ'קען נישט דא מאכן אינמיטן שבת איז נאר א ביטול רשות, אבער בעצם די מחיצות איז דא כשר, על פי תורה ווערט עס א געהעריגע רשות היחיד, לאמיר זאגן ווען איין מענטש זאל וואוינען אויף ביידע זייטן פון די רשות הרבים זאל נישט זיין קיין צוויי שכנים, דעמאלטס וואלט מען יא מעגן יעצט טראגן דא אינמיטן שבת, אפילו אנפאנג שבת האט מען נישט געטארט, ווייל יעצט איז עס געווארן א כשר'ע מחיצה און אוודאי ווערט עס רשות היחיד. די ענין פון ביטול רשות, איז ווייל דא איז דאך דא צוויי מענטשן אין איין חצר און יעצט טאר מען דאך מדרבנן נישט טראגן ווייל ס'באלאנגט פאר צוויי מענטשן און די הויז באלאנגט יעדע איינס פאר איין מענטש, און אז מ'וויל יעצט מבטל זיין די רשות זאל באלאנגען די גאנצע חצר פאר איין מענטש, דאס קען מען נישט טון אין שבת, וויבאלד פאר שבת וואלט מען נישט געקענט מאכן קיין עירוב. פרעגט די גמרא זה הכלל לאתויי מאי פארוואס דארף שטיין זה הכלל אויף די דין פון די סיפא, און רש"י רעדט שוין אויס אז הגם אין די ברייתא שטייט נישט עקסטרע אין די רישא זה הכלל און עקסטרע אין די סיפא, זאג איך אבער די זעלבע זה הכלל גייט ארויף סיי אויף די רישא און סיי אויף די סיפא, שטייט דאך קודם א קעפל זה הכלל אז יעדע זאך וואס איז געווען מותר אנפאנג שבת איז מותר צום סוף גאנץ שבת, און אויכעט שטייט נאך א דין, אז יעדע זאך וואס איז געווען אסור אנפאנג שבת איז אסור א גאנץ שבת, איז דער זה הכלל גייט ארויף אויף די רישא און אויף די סיפא, פארוואס דארף איך פאר די סיפא דעם זה הכלל? לאתויי מת נכרי בשבת. ס'קומט מרבה זיין אויב די גוי איז געשטארבן אין שבת און דא רעדט מען אז ס'האבן געוואוינט אין איין חצר צוויי אידן מיט א גוי, וואס דער גוי אסר'ט דאך יעצט אויף די צוויי אידן אז מ'זאל נישט טארן דארטן טראגן, איז אפילו ווען די גוי איז געשטארבן אום שבת, וואס יעצט שטייט ער דאך שוין מער נישט אין וועג, זאג איך נישט אז איין איד קען יעצט גיין מבטל זיין זיין חלק אינעם חצר פאר די צווייטע איד אז יענער זאל כאטשיג קענען ארויסטראגן פון זיין הויז צום חצר, ניין, וויבאלד אנפאנג שבת איז געווען אסור דא צו טראגן, טאר מען שוין א גאנץ שבת אויך נישט טראגן. און ווי רש"י רעדט שוין אויס פארוואס דארף מען צוקומען צו זה הכלל, ווייל ווען נישט די ווערטער זה הכלל וואלט איך ווען געזאגט אז נאר אין די פריעריגע פאל ווען די גוים האבן געבויט א מחיצה דארט שבת צווישן די שני צידי רשות הרבים דארט קען מען נישט מבטל זיין קיין רשות אין שבת ווייל דארט פון פאר שבת וואלט מען בכלל נישט געקענט מאכן קיין עירוב ווייל ס'איז דאך געווען א רשות הרבים און דארט ווי מ'קען בכלל נישט מאכן קיין עירוב פאר שבת דארט העלפט נישט קיין ביטול אום שבת אבער דא וואלט דאך יא געווען א וועג צו מאכן א עירוב פאר שבת ווען די גוי זאל ווען פארדינגען זיין רשות קענען דאך ווען די צוויי אידן מאכן א עירוב וואלט איך געקענט מיינען יעצט אז אום שבת מעג מען מבטל זיין, לאזט ער מיך הערן אז אפילו אזוי קען מען אויך נישט, ווייל וויבאלד פאקטיש אזוי ווי ס'שטייט און גייט ווען די גוי איז דא אויב מ'דינגט נישט אפ קיין רשות פון אים קען מען נישט מאכן גלייך קיין עירוב, הייסט דאס כאילו ווי מ'קען נישט מאכן קיין עירוב, און אויב אזוי העלפט נישט קיין ביטול אויך נישט, און פאר דעם דארף איך האבן דעם זה הכלל, אבער אפילו אין אזא פאל העלפט אויך נישט קיין ביטול, כאטשיג מען קען דאך ווען זאגן אז מען קען יא מאכן עירוב פאר שבת דורכן דינגען רשות, ווערט עס אבער גערעכנט וויבאלד מען דארף קודם גיין דינגען די רשות און אן דעם קען מען נישט האבן קיין עירוב, הייסט דאס אז מען האט נישט געקענט מאכן קיין עירוב. און מען דארף דא באמערקן אז דאס וואס די גמרא זאגט דא אז זה הכלל איז מרמז אויף די דין אז ווען די גוי שטארבט קען די איד נישט מבטל זיין זיין רשות פאר די אנדערע איד, דאס גייט מיט די מהלך פון די שיטה פון רב המנונא אויבן אויף דף ס"ז, מען האט דאך דארט געלערנט אז רב חסדא האט געפרעגט א שאלה פון רב ששת וואס איז די דין טאקע אין אזא פאל ווען די גוי איז געשטארבן אום שבת צו די איד קען מבטל זיין, האט רב ששת געענטפערט איך האלט אז ער קען יא מבטל זיין און רב המנונא האלט אז מען קען נישט, דא זעט מען אז די גמרא גייט מיט די שיטה פון רב המנונא און מען לייגט עס גאר אריין אין די ברייתא אז דאס איז די ברייתא מרמז מיט זה הכלל, לכאורה וואס וועט רב ששת ענטפערן אויף דעם, רב ששת האלט דאך אז מען קען יא מבטל זיין. זאגן שוין די רשב"א און די ריטב"א אויבן אויף דף ס"ז, אז רב ששת וועט לערנען אז די ווארט זה הכלל גייט נאר ארויף אויף די רישא, זה הכלל יעדע זאך וואס איז געווען מותר אנפאנג שבת איז מותר א גאנץ שבת, ס'גייט אבער נישט ארויף אויף די סיפא אז וואס איז געווען אסור אנפאנג שבת איז אויך אסור א גאנץ שבת, און אין הכי נמי דא שטייט טאקע נישט קיין זה הכלל און מ'איז טאקע נישט מרבה די פאל, כל שנאסר למקצת שבת וועט טאקע נאר ארויף גיין אויף דעם וואס די גוים האבן געמאכט א מחיצה אויף די שני צידי רשות הרבים און נאר דארט קען מען נישט מבטל זיין די רשות, ווייל דארט האט מען טאקע נישט געקענט מאכן קיין עירוב פאר שבת דאס איז געווען א רשות הרבים אבער דא וואס וואלט יא געווען א מעגליכקייט צו מאכן א עירוב דורך דעם וואס מען דינגט אפ די רשות פון די גוי הייסט אז מען האט געקענט מאכן א עירוב אין אזא פאל קען מען יא מאכן ביטול רשות איז ביז אהער האט מען שוין מפרש געווען פשט אין די ברייתא און יעצט קומט רבא צו צו זיין קשיא קעגן ר' נחמן זאגט רבא וקתני חוץ ממבטל רשות אז די איינציגסטע היכי תמצא ווען א רשות איז געווען אסור אנפאנג שבת און אינמיטן שבת ווערט עס מותר איז נאר איינער וואס איז מבטל זיין רשות פאר זיין חבר אינמיטן שבת. איז דאך משמע איהו אין, נאר ער אליין, דער וואס איז מבטל די רשות, די בעל הבית, דער וואס איז דארט געווען פון פאר שבת, ער קען יעצט אום שבת מבטל זיין די רשות, און כאטשיג ביז ער האט עס נישט געטון האט מען נישט געטארט דארט טראגן, פון יעצט און ווייטער וועט מען יא מעגן טראגן, אבער יורש לא, א יורש קען עס נישט טון, און איך וויל דא צולייגן א הסבר וואו זעט מען דא אז דווקא ער אליין קען עס טון אבער דער יורש נישט, שטייט דאך דא מבטל רשות, אפשר מיינט מבטל רשות די יורש אויך, אויף דעם קלער איך אז מען דארף דא צולייגן אז וואס איז טאקע די הסבר פארוואס טאקע איז חוץ ממבטל רשות אן אויסנאם אז דארט כאטשיג ס'איז געווען אסור אנפאנג שבת מעג מען סוף שבת? ס'איז דאך דא א כלל אז כל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת, מוז מען זאגן אזוי ווי אונז האמיר פריער מסביר געווען די חילוק אז כל שנאסר למקצת שבת מיינט נאר אין אזא פאל ווי מען האט נישט געקענט מאכן קיין עירוב, און ס'איז על כרחך געווען אסור דארטן צו טראגן, דארטן העלפט נישט יעצט אינמיטן שבת צו גיין מאכן ביטול רשות, אבער דא אין אזא פאל וואס ער וואלט ווען יא געקענט מאכן מ'זאל טראגן דארט אנפאנג שבת דורך א עירוב, נאר ער האט נישט געמאכט די עירוב, העלפט יא אז ער זאל קומען אינמיטן שבת מאכן א ביטול רשות, און דאס איז נאר שייך ביי איינער וואס האט דא געוואוינט אנפאנג ש ס פאר שבת וואס ער וואלט געקענט מאכן א עירוב און אז ער האט נישט געמאכט קען ער מבטל זיין רשות, אבער דער יורש וואס זיין טאטע איז ערשט געשטארבן אום שבת ער וואלט דאך נישט געקענט מאכן א עירוב פאר שבת ווייל ער האט דאך נאכנישט געהאט דא קיין זכות, זיין טאטע האט נאך געלעבט, ס'איז משמע פון דער ברייתא אז דער יורש קען נישט מאכן קיין ביטול רשות אום שבת, ווייל אויב די ברייתא וואלט ווען געהאלטן אז דער יורש מעג אויכעט מאכן ביטול רשות אום שבת אלץ ברא כרעא דאבוה, אזא זאך וואלט געדארפט בפירוש ארויסשטיין אין די ברייתא, אז אונז האמיר נאך א היכי תמצא, אז אפילו ווי מען האט טאקע נישט געקענט מאכן א עירוב פאר שבת דער יורש, דאך קען ער אום שבת מבטל רשות זיין אלץ ברא כרעא דאבוה, איז דאך א קשיא אויף ר' נחמן, וואס ער זאגט אז א יורש קען יא מבטל זיין רשות, ענטפערט די גמרא אימא מען דארף זאגן חוץ מתורת ביטול רשות, ווען די ברייתא האט געזאגט חוץ ממבטל רשות מיינט נישט דער מבטל אליין דער וואס איז דארט געווען פאר שבת, אלעמאל ווען ס'גייט צו די דין פון תורת ביטול אפילו דורכן יורש וואס ער פארטרעט די טאטע ליגט ער שוין אויך אין די ברייתא, דאס האט די ברייתא געמיינט חוץ ממבטל רשות, ס'מיינט סיי דער מענטש אליין און סיי דער וואס נעמט איבער זיין כח אלס ברא כרעא דאבוה, ער קען יא מבטל זיין זיין רשות אום שבת. בקיצור ר' נחמן קען ענטפערן אז ס'מוז נישט עקסטער ארויסשטיין חוץ מן היורש אויכעט, ווייל ס'ליגט שוין אין די ווערטער חוץ מן מבטל רשות ווייל דער יורש קומט דאך אויך אלס דין ביטול רשות פונעם טאטן. איתיביה האט ער געפרעגט פון אים נאך א קשיא, רבא פרעגט פון ר' נחמן, ווי קענסטו זאגן אז א יורש איז מבטל רשות אונז האמער געלערנט אין א ברייתא, אחד מבני חצר שמת, איינער פון די בני החצר, לאמיר זאגן ער האט געמאכט א עירוב פאר שבת מיט די איבריגע בני החצר, און נאכדעם וואס ער האט געמאכט די עירוב איז ער געשטארבן, והניח רשותו לאחד מן השוק, ער האט איבערגעלאזט זיין רשות פאר איינער וואס וואוינט אין די גאס, דאס מיינט זיין יורש וואוינט נישט אין די זעלבע חצר ווי ער, נאר זיין יורש וואוינט אינגאנצן אויף א אנדערע פלאץ. איז דער דין אזוי, מבעוד יום אוסר, אויב דער מענטש איז נאך געשטארבן פאר שבת, נאך פאר די עירוב האט חל געווען, ער האט שוין טאקע אנגעגרייט, מען האט זיך משתתף געווען מיט די עירוב, אבער אין קראפט גייט דאך אריין די עירוב ערשט בין השמשות, און וויבאלד ער איז נאך געשטארבן פאר שבת, פאר די עירוב האט חל געווען, און דער זון האט דאך איבערגענומען דא זיין רשות אינעם חצר, איז אוסר, דער זון אסר'ט יעצט אויף אלע בני חצר. דאס מיינט אויב דער זון האט זיך נישט פאר שבת משתתף געווען אינעם עירוב און ס'איז געקומען שבת, טאר קיינער נישט טראגן דא, ווייל דער קינד האט קיינמאל זיך נישט משתתף געווען אין די עירוב און ער האט דאך שוין דא געווען א באלבאס נאך פאר שבת. און אפילו ער וואוינט נישט יעצט בפועל שבת אין דעם חצר איז דאך אבער דא א דין אז א מענטש וואס האט אפילו א בית הרפת אדער א בית התבן אין זיין חבר'ס חצר קען ער דארטן אסר'ן, זעט מען דאך אז אפילו א מענטש וואס וואוינט נישט דארט אויב ער האט א חלק, ער האט דארטן א הויז קען ער אסר'ן די איבריגע בני החצר. משחשיכה, אויב דער טאטע זיינער איז געשטארבן שוין נאכדעם וואס עס איז אריינגעקומען שבת ווען די עירוב האט שוין געארבעט און מ'האט שוין געמעגט טראגן, איז אפילו דער מענטש איז יעצט געשטארבן און זיין זון האט יעצט איבערגענומען און גע'ירש'נט און דער זון האט זיך דאך נישט משתתף געווען אין די עירוב, זאג איך אינו אוסר. אסר'ט ער שוין נישט די איבריגע בני חצר אונז האבן דאך שוין פריער געלערנט די כלל אז א עירוב וואס איז גוט געווען אנפאנג שבת בלייבט שוין גוט פאר א גאנצן שבת. זאגט די ברייתא ווייטער ואחד מן השוק שמת, דא האמיר א פארקערטע מעשה. דא רעדט מען א מענטש וואס וואוינט אין א שוק דאס מיינט אינדערויסן ער וואוינט נישט אין דער חצר אבער ער האט דא א הויז אין דעם חצר יעצט איז ער געשטארבן והניח רשותו לאחד מבני חצר און זיין יורש פאר וועם ער לאזט איבער זיין רשות גראדע וואוינט יא אין דער חצר דא איז שוין די דין פארקערט מבעוד יום אויב ער איז נאך געשטארבן בייטאג אינו אוסר איז דער יורש וואס נעמט איבער די הויז אסר'ט נישט יעצט די איבעריגע בני חצר ווייל ער האט דאך נאך א געלעגנהייט צו מאכן א עירוב מיט אלע זיינע שכנים, ער איז דאך יעצט געווארן די בעל הבית פון דעם הויז אויכעט אינעם חצר, ער האט שוין פריער געהאט א אייגענע הויז און יעצט האט ער געירשנט נאך א הויז און ער קען זיך משתתף זיין אין די עירוב. משחשיכה, אבער טאמער יענער איז געשטארבן ווען ס'איז שוין געווען שבת. אוסר, אסר'ט יא דער יורש אז מ'זאל נישט קענען ארומטראגן דעם חצר, וויבאלד יענער איז דאך שוין געשטארבן אום שבת און מ'האט דא נישט געמאכט קיין עירוב, און יעצט אום שבת קען מען דאך שוין נישט מאכן קיין עירוב, ממילא אסר'ט ער, ביז אהער גייט די ברייתא, טענה'ט רבא צו ר' נחמן אמאי אוסר, פארוואס אסר'ט דער יורש יעצט דעם חצר, אמת טאקע אז קיין עירוב קען מען שוין נישט מאכן אום שבת, אבער מבטל, לויט דיר ר' נחמן קען דאך א יורש מבטל זיין אום שבת זיין רשות פאר די שכן און אזוי וועט כאטשיג די שכן קענען טראגן פון זיין הויז ביזן חצר, אלא מאי זעהט מען פון דער ברייתא אז א יורש קען נישט מבטל זיין. איז דאך א קשיא אויף ר' נחמן, ענטפערט די גמרא מאי אוסר נמי דקתני, דאס וואס די ברייתא זאגט אז ער אסר'ט מיינט טאקע דאס, עד שיבטל, אז ווילאנג ער איז נישט מבטל זיין רשות, אסר'ט ער, מען טאר טאקע דארט נישט טראגן, אבער אין הכא נמי די מינוט וואס ער איז מבטל קען מען שוין יא טראגן. און יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת עירובין דף ע'. מיר האבן געלערנט אין א משנה, מענטשן פון א חצר וואס האבן געמאכט צוזאמען אן עירוב און איינער פון זיי האט פארגעסן זיך נישט משתתף געווען, און ווי די גמרא לייגט שוין צו אז ער איז געגאנגען יעצט אום שבת און ער האט מבטל געווען זיין זכות אינעם חצר און ער האט נישט מבטל געווען זיין זכות אין זיין הויז, איז יעדער איינער וועט טאקע מעגן ארויסטראגן פון זייערע הייזער צום חצר, ווייל וויבאלד ער האט ארויסגעטרעטן באלאנגט דאך די חצר און אזוי אויך אלע הייזער איז דאך דא אן עירוב דערויף וואס באלאנגט פאר די אלע מענטשן, און נישט נאר זיי וועלן מעגן דארטן ארויסטראגן נאר אפילו ער אליין וועט אויך מעגן טראגן פון זייערע הייזער צו דעם חצר, און ווי די גמרא רעדט שוין אויס ווייל ער וועט ווערן גערעכנט ביי זיי אזוי ווי א גאסט, וואס דער גאסט מעג אויך ארויסטראגן פון זייערע הייזער צום חצר, אבער פון זיין הויז צום חצר טאר מען נישט ארויסטראגן, און נישט נאר ער טאר נישט אפילו זיי טארן נישט, ווייל זיין הויז באלאנגט דאך צו אים און די חצר באלאנגט דאך צו זיי. און מען טאר נישט ארויסטראגן פון איין רשות היחיד צו א צווייטע, דאס איז אלעס אויב ער האט פאר זיי מבטל געווען זיין רשות, וואס איז פארקערט אויב זיי האבן פאר אים מבטל געווען זייער רשות אינעם חצר, דעמאלטס וועט ער מעגן ארויסטראגן פון זיין הויז ביז דעם חצר, ווייל זיין הויז באלאנגט פאר אים און די גאנצע חצר באלאנגט יעצט אויך פאר אים, אבער זיי וועלן נישט טארן ארויסטראגן נישט פון זייערע הייזער צום חצר, און נאך מער, זיי וועלן אפילו נישט טארן ארויס טראגן פון זיין הויז צום חצר, ווי די גמרא וועט שוין אויסרעדן אז מען זאגט נישט אז עטליכע מענטשן ווערן יעצט אזוי ווי א גאסט פאר די איינע מענטש, און די גאנצע ריווח וואס מען האט דא אויפגעטון מיט דעם וואס יעדער האט מבטל געווען זייער רשות פאר אים איז נאר אז ער זאל קענען טראגן פון זיין הויז צום חצר. טאמער אבער צוויי מענטשן האבן זיך נישט משתתף געווען אין די עירוב, איז אפילו אויב אלע איבריגע מענטשן האבן מבטל געווען פאר די צוויי זייער רשות, איז עס גארנישט ווערט ווייל די צוויי אסר'ן זיך דאך איינער אויפן צווייטן, און די משנה ברענגט טאקע א כלל אז ווען איין מענטש איז זיך נישט משתתף אין די עירוב, דארטן קען מען טאקע טון ביידע זאכן סיי אז דער מענטש קען מבטל זיין זיין רשות פאר די איבריגע בני חצר און סיי פארקערט ער קען נעמען די רשות פון זיי און דעמאלטס וועט ער מעגן טראגן פון זיין הויז צום חצר, אבער טאמער ס'איז צוויי מענטשן וואס האבן זיך נישט משתתף געווען דארט ארבעט עס נאר אז זיי קענען מבטל זיין זייער רשות פאר די איבריגע עולם אבער נעמען דעם רשות פונעם איבריגן עולם קענען זיי נישט, אונז האבן יעצט געלערנט אז זיי וועלן זיך אסר'ן איינער אויפן צווייטן. די משנה ברענגט א מחלוקה אז בית שמאי האלט אז ביטול רשות מוז מען נאך טון מבעוד יום און בית הלל האלט מען קען עס טון אפילו אום שבת און די גמרא וועט שוין זאגן פארוואס אויב איינער האט מבטל געווען זיין רשות און נאכדעם טראגט ער ארויס א חפץ פון זיין הויז צום חצר איז לויט ר' מאיר איז נישט קיין חילוק צו ער טוט עס בשוגג צו במזיד האט ער אוטאמאטיש צוריק גע'אסר'ט ווייל ער האט מיט דעם געוויזן אז ער ציט צוריק פון זיין ביטול און אפילו בשוגג זאג איך גזרו שוגג אטו מזיד און לויט רבי יהודה איז נאר במזיד אסר'ט ער אבער בשוגג טאקע נישט ווייל מען האט נישט געהאלטן שוגג אטו מזיד און די משנה איז דאך קודם געשטאנען אז דער מענטש וואס האט פארגעסן זיך משתתף צו זיין האט מבטל געווען זיין רשות פאר זיי און נאכדעם איז געשטאנען אז אויב זיי זענען מבטל די רשות פאר אים און די גמרא האט קודם פארשטאנען אז דאס ביידע זאכן געשענט יעצט אין איין שבת קודם איז ער מבטל פאר זיי און נאכדעם זענען זיי צוריק מבטל פאר אים און אויב אזוי וועט לכאורה זיין א ראיה פון די משנה אז מבטלין וחוזרין ומבטלין, און אויבן האט מען געהאט א מחלוקה אז רב האלט אז מען מעג אזוי טוהן און שמואל האלט אז מען טאר נישט אזוי טוהן, זאגט אבער די גמרא עס איז נישט קיין ראיה צו רב, ווייל מען מוז נישט זאגן אז מען רעדט דא אלעס אין איין שבת, נאר די משנה רעדט פון צוויי אופנים, אדער אז ער האט מבטל געווען די רשות פאר זיי, אדער אז ער האט נישט מבטל געווען פאר זיי נאר זיי האבן מבטל געווען פאר אים, אבער אין הכי נמי, איינמאל ער האט מבטל געווען פאר זיי קענען מען שוין נישט צוריק מבטל זיין ווייל אין חוזרין ומבטלין אזוי קען מען זאגן, בקיצור פון די משנה קען מען נישט ברענגן קיין ראיה. דער פאל וואס איז געשטאנען אין די משנה אז ווען צוויי מענטשן האבן פארגעסן זיך משתתף צו זיין, שניים אוסרים זה על זה, דאס מיינט אז ווען דער עולם איז פאר זיי מבטל דעם רשות איז עס גארנישט ווערט ווייל זיי אסר'ן זיך איינער אויפן צווייטן איז דאך לכאורה א פשיטא, זאגט די גמרא אז ס'רעדט זיך נישט אז מ'האט עס מבטל געווען פאר ביידע אויפאמאל, מ'האט קודם מבטל געווען פאר איינעם פון זיי און נאכדעם גייט ער און ער איז עס מבטל פארן צווייטן, דאס איז די חידוש אז ס'העלפט נאך אלץ נישט ווייל וויבאלד ווען זיי זענען עס מבטל פאר אים האט עס גארנישט געהאלפן ווייל ס'איז גארנישט מתיר אז ער זאל מעגן טראגן. וויבאלד דער אנדערער האט דאך נאך אויך דא זיין חלק, און וויבאלד ס'איז גארנישט מותר האט ער גארנישט באקומען, און אז ער האט גארנישט באקומען קען ער עס נישט מקנה זיין פאר יענעם, דאס איז די חידוש. דער כלל וואס די משנה האט געברענגט אז איין מענטש אליין קען סיי מבטל זיין די רשות און אויכעט פארקערט נעמען די רשות פון יעדעם, רעדט שוין די גמרא אויס אז דער נקודה איז נישט וויכטיג געווען אז די משנה זאל מאכן דערפון א כלל ווייל די ביידע הלכות איז דאך שוין אפן געשטאנען אין די משנה אז ער קען מבטל זיין די רשות פאר זיי און זיי קענען פאר אים. דער עיקר וויל ער צוקומען צו די סיפא צו די צווייטע פאל אז שניים נותנין רשות וואס דאס איז נישט געשטאנען אין די משנה אפען אז צוויי מענטשן וואס האבן זיך נישט משתתף געווען קענען מבטל זיין די רשות פאר די איבריגע בני החצר און כאטשיג דאס קוקט אויס ווי א פשיטא אוודאי פארוואס זאלן צווייערע נישט קענען מבטל זיין זיין רשות פאר יעדעם ווייל ס'וואלט געווען א הווא מינא אז אויב כ'וועל זיי לאזן מבטל זיין פאר יעדעם וועט מען קומען טועה זיין אז יעדער קען מבטל זיין פאר זיי אויך און די אמת איז דאך אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז יעדער זאל מבטל זיין פאר צווייערע ווייל איינער אסר'ט דאך אויפן צווייטן לאזט מיך די משנה הערן אז מען איז נישט גוזר, און כאטשיג זיי די עולם קען נישט מבטל זיין פאר צוויי מענטשן, אבער צוויי מענטשן קענען יא מבטל זיין פארן עולם, און פארוואס דארף מיך שטיין די כלל אין די משנה אז צוויי מענטשן אין נוטלין רשות אז יעדער קען נישט מבטל זיין פאר זיי, דאס איז דאך שוין אפן געשטאנען אין די משנה אז ווען צוויי מענטשן האבן פארגעסן אז איינער אסר'ט אויפן אנדערן, וואס דאס מיינט דאך אז ס'העלפט נישט וואס דער עולם איז מבטל די רשות פאר די צוויי, ענטפערט די גמרא אז דא ליגט א גרויסע חידוש, אז אויב אלע בני החצר האבן קודם מקנה געווען די רשות פאר איינעם פון די צוויי, מיט א תנאי אז ווען ער באקומט עס זאל ער נאכדעם אוועק מקנה זיין פאר דעם אנדערן די גאנצע חצר, פונדעסטוועגן דאך העלפט עס נישט, ווייל וויבאלד די מינוט וואס זיי זענען עס מקנה פאר אים איז למעשה האט ער גארנישט באקומען ווייל ער קען סייווי נאך אלץ נישט טראגן ווייל דער אנדערער איז דאך נאך אויך האט דאך נאך דא א חלק אינעם חצר און איז דאך אוסר עליו, און וויבאלד ער באקומט גארנישט פונעם עולם האט ער נישט וואס מקנה צו זיין פאר יענעם און דאס איז די חידוש אז שניים אין נוטלין רשות מיינט אפילו ווען קודם נעמט עס איינער און ער געבט אלעס איבער פארן צווייטן. אביי האט געפרעגט א שאלה פון רבה אויב איין מענטש האט זיך נישט משתתף געווען אין א עירוב און ער וויל יעצט מבטל זיין זיין רשות איז גענוג אז ער איז עס מבטל פאר איינעם און וויבאלד די איבעריגע מענטשן זענען דאך צוגעבינדן צו יענעם מיט א עירוב איז אטאמאטיש ווערט עס מבוטל פאר יעדעם אדער איז ער מחיוב פאר יעדעם עקסטער מבטל צו זיין האט רבה געענטפערט אז ער איז מחיוב פאר יעדעם עקסטער מבטל צו זיין און אביי פרעגט א קשיא אויף רבה פון א ברייתא וואס האט זיבן פעלער און די קשיא וועט זיין פון די ערשטע פאל די ערשטע פאל איז אז דריי מענטשן וואוינען אין א חצר, ראובן און שמעון האבן יא געמאכט א עירוב און לוי נישט, ער האט זיך נישט משתתף געווען, איז דער לוי וואס האט זיך נישט משתתף געווען קען איבערגעבן זיין רשות פאר איינעם פון די צוויי וואס האבן יא געמאכט א עירוב, איז דא זעט מען שוין אז ער דארף נישט מבטל זיין די רשות פאר ביידע, ס'שטייט דא אז ער קען געבן איבערגעבן זיין רשות פאר איינעם און ס'איז שוין גענוג דאך א קשיא אויף רבה, אבער פאר'ן צו מיר צוקומען צו די קשיא מיר ארויסשמועסן די אנדערע זעקס פעלער, די צווייטע פאל איז. פארקערט, די צוויי וואס האבן יא געמאכט א עירוב, ראובן און שמעון, קענען איבערגעבן זייער רשות פאר דעם לוי וואס האט זיך נישט משתתף געווען אין די עירוב, און אזוי וועט כאטשיג לוי קענען טראגן פון זיין הויז צום חצר. די דריטע פאל איז פיר אידן וואס וואוינען אין א חצר, ראובן און שמעון האבן יא געמאכט א עירוב לוי און יהודה נישט, איז די לוי און יהודה וואס האבן נישט זיך משתתף געווען אין די עירוב קענען איבערגעבן זייער רשות פאר ראובן און שמעון. די פערדע פאל איז אז די צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב קענען איבערגעבן זייער רשות פאר איינעם, וואס ער האט אויך נישט געמאכט קיין עירוב, טייטש אויב ס'איז נאר דא סך הכל דריי אידן, קענען די צוויי פון די איבערגעבן זייער רשות פארן דריטן. די פיפטע פאל איז, אויב ס'איז דא דריי מענטשן, ראובן און שמעון האבן יא זיך משתתף געווען אין עירוב און לוי נישט, קען נישט איינער פון די צוויי וואס האבן יא געמאכט די עירוב, ראובן אדער שמעון, איבערגעבן זייער רשות פאר דעם לוי וואס האט נישט געמאכט די עירוב. דאס איז נישט גענוג, ווייל דער אנדערער שטייט דאך אין וועג. די זעקסטע פאל איז, אז צוויי מענטשן וואס האבן יא געמאכט די עירוב, למשל ראובן און שמעון, קענען נישט איבערגעבן זייער רשות פאר די אנדערע צוויי לוי און יהודה וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב, ווייל פאר צוויי אידן העלפט נישט ווען מען געבט איבער די רשות ווייל איינער אסר'ט אויפן צווייטן. די זיבעטע פאל איז, אז די זעלבע זאך צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב קענען אויך נישט איבערגעבן פאר אנדערע צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב, לאמיר זאגן אויב אלע פיר האבן נישט געמאכט. און דא איז אויך די זעלבע נקודה, אז צוויי מענטשן קענען נישט איבערנעמען קיין רשות, וואס ס'העלפט גארנישט ווייל זיי אסר'ן זיך איינער אויפן צווייטן. על כּל פּנים, אין דער ערשטער פֿאַל האָט דאָך געשטאַנען, אַז דער איין לוי, וואָס האָט זיך נישט משתּתף געווען אין די עירוב, קאָן איבערגעבן זײַן רשות פֿאַר איינעם, וואָס האָט יאָ געמאַכט אַ עירוב. זעט מען דאָך, אַז ס'איז גענוג, ווען ער גיט עס איבער פֿאַר איינעם, מ'דאַרף עס נישט איבערגעבן פֿאַר ביידע. רבה ענטפֿערט אויף דעם, אַז ס'רעדט זיך דאָ, ווען איינער פֿון די צוויי איז געשטאָרבן, לאָמיר זאָגן, ראובֿן איז געשטאָרבן אין שבת, בלײַבט דאָך יעצט איבער נאָר איינער פֿון די, וואָס האָבן געמאַכט די עירוב, און פֿאַר אים קאָן מען עס טאַקע איבערגעבן, ווײַל יעצט שטייט שוין נישט דער אַנדערער אין וועג, און אין הכי נמי, ווען יענער לעבט, דאַרף מען עס פֿאַר ביידע מבֿטל זײַן. און כאטשיג אין די פיפטע פאל וואס דאס איז די דבר והיפוכו פון די ערשטע, דארט שטייט דאך אז איינער פון די וואס האבן יא געמאכט א עירוב קען נישט איבערגעבן פאר דעם לוי וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב, און טאמער ס'איז אמת אז איינער איז שוין געשטארבן ראובן פארוואס זאל דער שמעון טאקע נישט קענען איבערגעבן פאר לוי זיי זענען דאך יעצט אליין, העט מען טאקע מוזן זאגן אז אין יענע פאל רעדט מען ווען ראובן איז נישט געשטארבן. און די גמרא ברענגט נאך גאר א ראיה צו רבה פון די ברייתא פון די דריטע פאל וואס דארט שטייט שניים שלא עירבו נותנים רשותן לשניים שעירבו זעהט מען קלאר אזוי ווי רבה אז ווען מען געבט איבער די רשות מוז מען איבער געבן פאר ביידע ס'איז נישט גענוג פאר איינעם אליין און אביי וועט ענטפערן ניין אז ס'איז גענוג ווען מען געבט יא פאר איינעם אליין דאס וואס שטייט לשניים מיינט פאר איינע פון די צוויי וואס האט יא געמאכט די עירוב מ'מוז נישט איבער געבן פאר ביידע בקיצור האבן מיר דא א מחלוקת אמוראים אביי מיט רבה רבה האלט אז מען מוז מבטל זיין רשות לכל אחד ואחד און אביי האלט אז מען דארף נישט. יעצט גיי מיר אויסשמועסן פארוואס איז עס וויכטיג געווען אויסצושמועסן אלע זיבן פעלער אין די ברייתא סיי לויט אביי און סיי לויט רבה. די ערשטע פאל אז לוי וואס האט זיך נישט משתתף געווען אין די עירוב קען איבערגעבן זיין רשות לאחד שעירב, איז לויט אביי דארף מען האבן דעם פאל פשוט אז כאטשיג ס'איז דא דא צוויי מענטשן וואס האבן געמאכט א עירוב איז גענוג אז מ'איז מבטל די רשות נאר פאר איינעם. דאס אליין איז די חידוש אז מען דארף נישט מבטל זיין די רשות פאר ביידע, און לויט רבא רעדט זיך דאך ווען איינער פון די צוויי איז געשטארבן, און דעמאלטס קען מען מבטל זיין די רשות פאר דעם אנדערן, און דאס אליין איז אויך א חידוש אז מען דארף נישט גוזר זיין אז אויב מען מעג יעצט מבטל זיין פאר אים אליין די רשות, וועט מען אויך קומען זיך טועה זיין אז ווען יענער לעבט יא, וועט מען אויך מבטל זיין פאר אים אליין, ניין מען איז נישט גוזר. די צווייטע פאל, אז ראובן מיט שמעון וואס האבן יא געמאכט די עירוב קענען איבערגעבן זייער רשות פאר דעם לוי וואס האט זיך נישט משתתף געווען, איז דאך לכאורה א פשיטא, ענטפערט די גמרא אז די חידוש איז איך וואלט געקענט מיינען אז אזא איינער וואס האט זיך נישט משתתף געווען אין א עירוב זאל מען אים קנס'ענען אז מען זאל אים נישט קענען מבטל זיין די רשות, לאט מיך די ברייתא הערן אז מען קנס'עט נישט. די דריטע פאל אז שניים שלא עירבו נותנים רשותם לשניים שעירבו איז לויט רבא פשוט פארוואס ס'דארף שטיין די פאל, טאקע צו ווייזן אז מ'דארף מבטל זיין די רשות לכל אחד ואחד אזוי ווי ס'שטייט טאקע לשניים שעירבו, איי אין די רישא איז געשטאנען ביי די ערשטע פאל ס'גענוג מ'איז מבטל פאר איינעם מוז איך טאקע זאגן אז יענער איז געשטארבן, דער אנדערער. און לויט אביי וואס נותנים רשותם לשניים שעירבו מיינט נישט אז מען דארף איבערגעבן די רשות פאר ביידע נאר ס'איז גענוג פאר איינעם אליין פארוואס דארף דא שטיין דער פאל? וואסערע חידוש איז דא אז איך וואלט געקענט מיינען אז מען זאל גוזר זיין אז די צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט די עירוב זאלן נישט קענען איבערגעבן זיין רשות פאר די צוויי מענטשן וואס האבן יא געמאכט ווייל אויב מען וועט דאס צולאזן וועט מען טון פארקערט? אז די צוויי מענטשן וואס האבן יא געמאכט די עירוב וועלן בטעות מבטל זיין זייער רשות פאר די צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט און דארט איז דאך עס גארנישט ווערט ווייל זיי אסר'ן דאך איינער אויפן צווייטן לאט ער מיך הערן אז מען איז נישט גוזר. די פערדע פאל, אז צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב קענען איבערגעבן זייער רשות פאר א דריטע מענטש וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב, דאס איז דאך א פשיטא, וואס דארף מען עס לאזן הערן? ווייל איך וואלט געקענט מיינען אז די אלע מאל ווען מען קען יא מבטל זיין רעדט מען ווען עס איז דא וואס האבן יא געמאכט א עירוב איז דא וואס נישט, דעמאלטס קען מען מבטל זיין, אבער טאמער קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב זאל מען קנס'ענען כדי שלא תשתכח תורת עירוב אז מען זאל נישט קענען מאכן קיין ביטול רשות, לאט מיך די ברייתא הערן אז מען קנס'עט נישט. די פיפטע פאל, אז איינער פון די מענטשן וואס האט יא געמאכט א עירוב קען נישט איבערגעבן זיין רשות פאר די מענטש וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב, פארוואס דארף שטיין די פאל איז לויט אביי פשוט מגלה צו זיין אויף די רישא אז פונקט ווי דא מוז מען רעדן אז ביידע לעבן, די ראובן און שמעון וואס האבן יא געמאכט די עירוב לעבן ביידע און פארדעם איז נישט גענוג אז איינער איז מבטל די רשות פאר לוי ווייל די צווייטער האט נישט מבטל געווען, און פונקט ווי דא רעדט זיך ווען ביידע לעבן העט מען מוזן זאגן אז אין די ערשטע פאל וואס דאס איז דאך די דבר והיפוכו רעדט מען אויכעט אז ראובן מיט שמעון לעבן ביידע און עס איז געשטאנען אז לוי קען מבטל זיין די רשות פאר איינעם איז געדרינגען טאקע פון דא אז מען קען יא מבטל זיין פאר איינעם אליין מען דארף נישט מבטל זיין פאר ביידע איז נאכאמאל לויט אביי די פיפטע הלכה פון די ברייתא שטייט וועגן דעם מגלה צו זיין אויף די ערשטע הלכה אז מען זאל קענען געוואר ווערן ארויסדרינגען פון דארטן אז מען קען מבטל זיין פאר איינעם אליין כאטשיג דער צווייטער איז דא און ער לעבט. און לויט רבא וואס דער פיפטע פאל איז לכאורה נישט דא דערין קיין שום חידוש, העט מען מוזן זאגן אז ווייל ער האט אנגעכאפט ווייל ער האט אנגעכאפט די ערשטע פאל אז דער וואס האט נישט געמאכט די עירוב קען מבטל זיין זיין רשות פאר די אנדערע צוויי וואס האבן יא געמאכט כאפט ער שוין אן די דבר והיפוכו אז די איינער פון די צוויי וואס האבן יא געמאכט קען נישט מבטל זיין די רשות פאר דעם וואס האט נישט געמאכט, כאטשיג אין דעם איז נישט דא קיין חידוש. די זעקסטע פאל, אז צוויי מענטשן וואס האבן יא געמאכט א עירוב קענען נישט איבערגעבן פאר די אנדערע צוויי וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב, לכאורה איז דאס דאך א דבר פשוט, אבער די חידוש איז טאקע אז מען רעדט דא אז מען געבט נישט איבער פאר ביידע צוזאמען, מען געבט קודם איבער פאר איינעם אלעס און יענער געבט עס איבער פארן צווייטן אלעס, די חידוש איז אפילו אויף אזא אופן קען מען עס אויך נישט טון ווייל בשעת יעדער געבט איבער פאר איינעם פון די צוויי, באקומט ער דאך נישט קיין שום היתר און ער טאר נאך אלץ נישט טראגן, איז דאך די ביטול גארנישט ווערט געווען און אז ער האט גארנישט באקומען, דאס איז די חידוש אז ער קען נישט אוועקגעבן פארן צווייטן. און די זיבעטע פאל, אז צוויי מענטשן וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב קענען נישט געבן זייער רשות פאר צוויי אנדערע מענטשן וואס האבן נישט געמאכט קיין עירוב, לכאורה וואס דארף נאך דאס שטיין? נאר דא ליגט נאך א גרעסערע חידוש, אז אפילו מען געבט קודם איבער יעדער, צוויי מענטשן געבן איבער זייער רשות פאר איינעם פון די אנדערע צוויי, בתנאי אז ער זאל עס נאכדעם איבערגעבן פארן צווייטן, איז עס אויך גארנישט ווערט ווייל בשעת זיי געבן עס איבער פאר אים האבן זיי גארנישט מיט דעם מתיר געווען איז פשט אז זיי האבן אים גארנישט געגעבן און ער האט נישט וואס איבערצוגעבן. רבא האט געפרעגט פון ר' נחמן, אויב א מענטש איז געשטארבן אין שבת לאמיר זאגן מען האט נישט געהאט געמאכט קיין עירוב און נישט קיין ביטול און די מענטש איז געשטארבן אין שבת און די יורש נעמט איבער איז די שאלה צו דער יורש קען אום שבת מבטל זיין זיין רשות צו זאל איך זאגן אז ער קען נישט ווייל נאר אזא מענטש וואס איז דא געווען פאר שבת און ער וואלט ווען געקענט מאכן א עירוב ביי אים זאג איך אז אויב ער האט נישט געמאכט קיין עירוב האבן די חכמים געזאגט ער קען מבטל זיין אבער דער יורש וואס ער וואלט דאך נישט געקענט מאכן פאר שבת קיין עירוב ווייל זיין טאטע האט נאך געלעבט איז אפשר אזא מענטש קען נישט מבטל זיין אדער זאל איך זאגן ניין יורש כרעא דאבוה ער נעמט איבער די רעכט פון זיין טאטע פונקט ווי דער טאטע האט געקענט מבטל זיין קען ער יא האט ר' נחמן געענטפערט אז מען קען יא אנדערע תלמידים פון שמואל האלטן טאקע אז מען קען נישט אבער ר' נחמן זאגט ער האלט אז מען קען יא. און רבא פרעגט צוויי קשיות אויף ר' נחמן, איין קשיא איז, פון א ברייתא וואס זאגט אז ס'איז דא א כלל כל שמותר למקצת שבת הותר לכל השבת, די גמרא איז מסביר אז דאס מיינט אז למשל מ'האט געמאכט צוויי שכנים וואס האבן חצירות איינס נעבן די אנדערע און ס'איז דא א פתח אדער א חלון צווישן זיי, און זיי האבן געמאכט א עירוב און שפעטער שבת איז געווארן אנגעלייגט די פתח אדער די חלון, ס'איז ארויפגעפאלן דארטן שטיינער, וויבאלד אבער די עירוב איז כשר געווען אנפאנג שבת איז עס יעצט כשר דעם גאנצן שבת אויך אפילו עס איז שוין נישט דא מער די פתח און דעם חלון וואס נאר דורך דעם האט מען געקענט מאכן די עירוב און פארוואס דארף שטיין זה הכלל אז נאך א גרעסערע חידוש אפילו א מבוי וואס אין אנפאנג שבת האט עס געהאט א קורה אדער א לחי און יעצט אום שבת איז עס אראפגעפאלן וואס עס פעלט שוין איינער פון די מחיצות ווייל די קורה און די לחי איז דאך אזוי ווי די פערטע מחיצה זאג איך אויך דעם כלל אז וויבאלד ער איז געווען אנפאנג שבת מותר קען מען ווייטער דארטן טראגן, נאכדעם זאגט די ברייתא א פארקערטע כלל אז א פלאץ וואס איז געווארן אסור אנפאנג שבת צו טראגן קען מען שוין נישט טראגן א גאנץ שבת אויך נישט, למשל שני בתים עומדים אין שני צידי רשות הרבים וואס מען האט דאך נישט געטארט אינמיטן טראגן ווייל עס איז דאך דא א רשות הרבים אינמיטן און שפעטער אום שבת זענען געקומען די גוים און געמאכט דארט מחיצות און עס איז יעצט געווארן אזוי ווי א חצר ווי א רשות היחיד, זאג איך נישט יעצט אז אום שבת קען איין איד גיין מבטל זיין פאר דעם אנדערן, איד זיין חלק אינעם חצר אז יענער זאל כאטש קענען טראגן, ווייל וויבאלד אנפאנג שבת האט מען נישט געקענט טראגן טאר מען שוין א גאנץ שבת אויך נישט טראגן, און פארוואס דארף שטיין אויף דעם זה הכלל? נאך א גרעסערע חידוש פון דעם, אויב צוויי אידן וואוינען אין א חצר צוזאמען מיט א גוי, און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב ווייל די גוי אסר'ט דאך אויף זיי, און יעצט איז די גוי געשטארבן אום שבת, זאג איך נישט, זאג איך אז איין איד קען נישט אז מבטל זיין זיין רשות יעצט פאר די אנדערע איד ער זאל מעגן טראגן, ווייל וויבאלד אנפאנג שבת האט מען נישט געטארט טראגן טאר מען יעצט אין סוף שבת אויך נישט טראגן. און די חידוש איז אז אפילו דא קען איך זאגן אז לכאורה האט מען יא געקענט מאכן א עירוב פאר שבת ווייל מען קען דאך ווען בעטן די גוי זאל זאל פארדינגען זיין רשות און נאכדעם מאכן א עירוב זאג איך אז דאס הייסט אז פאקטיש האט מען נישט געקענט מאכן קיין עירוב ווייל מען האט געמוזט דינגען פון אים די רשות און אויף א פלאץ ווי מען קען נישט מאכן קיין עירוב קען מען נישט מבטל זיין אינמיטן שבת און די ברייתא זאגט איין אויסנאם איז יא דא אז אפילו מען האט נישט געטארט טראגן אנפאנג שבת קען מען טראגן סוף שבת איינער וואס איז מבטל זיין רשות אינמיטן שבת און ווייל די ברייתא זאגט נאר איינער וואס איז מבטל זיין רשות איז משמע נאר אז די מענטש אליין קען מבטל זיין זיין רשות אבער די יורש נישט, איז דאך א קשיא אויף ר' נחמן, זאגט די גמרא ניין, אין די ווערטער חוץ מן המבטל רשות ליגט די יורש אויכעט ווייל יורש איז דאך כרעא דאבוה, און יעדער וואס קומט בתורת ביטול רשות אפילו א יורש קען אויכעט אינמיטן שבת מתיר זיין מען זאל מעגן אנהייבן טראגן דארט. די צווייטע קשיא וואס רבא פרעגט אויף ר' נחמן איז, מ'האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אז איינער פון די בני החצר איז געשטארבן און ס'האט אים גע'ירש'נט איינער וואס וואוינט נישט אין דער חצר, איז ווענדט זיך, אויב ווען ער איז געשטארבן איז נאך געווען פרייטאג בייטאג, איז אפילו מען האט שוין געהאט אנגעגרייט א עירוב וועט יעצט דער יורש אסר'ן אויף די איבעריגע מענטשן אויב ער איז זיך נישט משתתף ער אליין אין די עירוב ווייל ער האט דאך יעצט איבערגענומען פאר שבת סאו פאר ס'האט נאך חל געווען די עירוב מוז ער זיך אליין משתתף זיין נישט אסר'ט ער. טאמער אבער זיין טאטע איז געשטארבן שוין נאכדעם וואס ס'איז שוין אריינגעקומען שבת און די עירוב האט שוין געארבעט אנפאנג שבת זאג איך נישט יעצט אז דער יורש אסר'ט פון אינמיטן שבת ווייל איינמאל ס'איז גוט געווען מקצת שבת מעג מען שוין טראגן דארט א גאנץ שבת וואס וועט אבער זיין א פארקערטע מעשה איינער וואס וואוינט נישט אין דער חצר ער האט אבער דא א הויז און ער איז געשטארבן און יעצט האט ער איבערגעלאזט ירושה די הויז פאר איינעם וואס איז יא פון די בני החצר, דא איז פארקערט טאמער איז ער געשטארבן מבעוד יום וועט דער יורש נישט אסר'ן ווייל ער האט זיך נאך א ברירה משתתף זיין אין די עירוב, טאמער ער איז אבער געשטארבן משחשיכה איז דער יורש אוסר, דא האמער א אפענע ברייתא קעגן ר' נחמן, פארוואס אסר'ט ער, לכאורה קען ער דאך גיין מבטל זיין אום שבת זיין רשות, אלא מאי זעט מען אז א יורש קען נישט מבטל זיין קיין רשות. ענטפערט ר' נחמן ניין, דער וואס עס שטייט אז ער אסר'ט מיינט טאקע ער אסר'ט ביז ער איז מבטל אבער אין הכי נמי ווען ער איז מבטל אסר'ט ער מער נישט.